א גוטן ערב שבת, שבת חול המועד סוכות, דער כף החיים ברענגט, ער ברענגט אז מאן דזהיר, ווער ס'איז זהיר מאכן א סוכה כתיקונה, און ער זיצט אין סוכה כתיקונה, איז מובטח לו שלא יהי' מריבה בתוך ביתו כל השנה, ס'וועט נישט זיין קיין קריגעריי אין שטוב כל השנה. אזוי ווי ער האט געברענגט אז רבי נפתלי, רבי רבי נפתלי ראפשיצער, האט געזאגט א סגולה אויף שלום בית פאר א גאנץ יאר,

רב פון דברי שיר, האט דערציילט א מעשה וואס איז געווען שמחת תורה תשפ און תשפ א. איז געווען אזוי, תשפ איז אריינגעקומען א אינגערמאן וואס לאנגע יארן האט ער נישט געהאט קינדער, און ער האט געוואלט קויפן די עליה פון כל הנערים ס'איז א סגולה צו זרע של קיימא. האט ער געבעטן דעם גבאי, דו פארקויפסט די עליה, קענסט פארקויפן, פארקויף, אבער דארפסט וויסן די גאנצע צייט אז איך הייב אויף דעם פרייז, וויפיל יענער גיבט, וויפיל יעדער איינער גיבט, איך בין מעלה, איך בין מעלה. און די גבאי האט טאקע אזוי פארקויפט, און ער האט געהאלטן אין איין מעלה זיין, אבער דארטן איז געווען עפעס א גביר א עושר אין בית מדרש, וואס ער האט געהאלטן אין איין אויפהייבן אבער נישט סתם, מיט גרויסע סכומים, מיט גרויס מיט טויזענטער דאלער, און די גבאי האט געוויסט אז יענע אינגערמאן וועט נישט קענען ביישטיין אין די סכומים, איז ער צוגעגאנגען צו דעם גביר, און האט אים געבעטן הער זיך איין, דא איז דא א אינגערמאן וואס דארף געהאלפן ווערן מיט קינדער, טו אַ מצווה לאָז אים זאָגט אים ניין דריי נישט קיין קאָפּ זאָגט אים די גבֿיר מען פֿאַרקויפֿט דאָס איך וויל עס קויפֿן און וואָס דאָך פֿרישע מעשׂה איך וויל ער וויל עס איך וויל עס אויך און געוואָרן אַ קריגערײַ דער גבֿיר האָט געמאַכט קולות איז דער וואָס דאַרף געהאָלפֿן ווערן מיט קינדער איז צוגעלאָפֿן צום גבאי האָט אים געזאָגט טו אַ טובֿה איך בין מוותר גיב עס אים איך בין נישט כ'וויל גאָרנישט איך בין מוותר גיב עס אים פֿאַרן גבֿיר שוין דאָס איז געווען תשפ די גביר האט עולה געווען כל הנערים. תשפ א איז די אינגערמאן אריינגעקומען אין בית מדרש, דער וואס דארף געהאלפן ווערן מיט קינדער, איז די גבאי צוגעלאפן צו אים, און האט אים געפרעגט ווילסט איך זאל פאר דיר קויפן דעם כל הנערים און פונקט ווי יענע יאר איך זאל עס פאר דיר פארקויפן, זאגט ער ניין ניין איך בין יעצט אריינגעקומען כ'בין דיר קומען זאגן א בשורה טובה איך האב די נאכט געהאט א צווילינג, צוויי אינגלעך געבוירן געווארן, צוויי אינגלעך געבוירן געווארן, זאגט ער און דער גביר וואס ער האט עולה געווען כל הנערים ער האט געהאט חודש אלול פריער א מיידל, האט ער געזאגט ביי דעם ביי זיי ווייסט מען אז די עליה כל הנערים איז א סגולה פאר מיידל אבער מוותר זיין איז א סגולה פאר צווילינג א מוותר זיין און מיט ווען מ'איז בצילא דמהימנותא מיט דער אמונה דאך אלץ לייכטער אויס מוותר זיין אבער א איד דארף מאכן השתדלות און מען געפינט זיך היינט אין סוכה בצילא דמהימנותא אמונה איז די טייטש ווי זאגט מען אז ס'געווען אמאל א טייבעלע

פונקט ביי די טייבעלע איז זיכער, איך האב געפליקט, געקנאקט און געקנאקט, ביז כ'האב מצליח געווען. ביז כ'האב מצליח, און זי כאפט נישט אז די באלעבאס האט איר געעפנט די פענסטער. אזוי קוקן אונז אויך אויס מיט אונזערע השתדלות. זי מיינט מ'האט געפריווט און געפריווט, יעצט כ'האב מצליח געווען. זי כאפט נישט אז די אייבערשטער האט דיר געעפנט דעם פענסטער. בצילא דמהימנותא, קוק ארויף צו די סכך, פארשטיי אז עס איז אלעס נאר די אייבערשטער. קוק ארויף אויבן אין הימל, דאס איז דאך דער. און דעמאלט איז א איד במנוחה ושמחה. ווייל ווי האט די קאברינער געזאגט אז מען זאגט ביי הלל זאגט מען עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם זאגט ער עצביהם פארוואס איז דער אינגערמאן נערוועז פארוואס איז ער עצביהם פארוואס איז ער מיט עצבים עצביהם פארוואס איז ער בעצבות דו ווייסט פארוואס ער בעצבות ווייל ער מיינט אז כסף וזהב מעשה ידי אדם ווייל ער מיינט אז כסף וזהב מאכט דער מענטש וועגן דעם פעלער מלא באבייער קען אפילו נישט דאווענען אבער יכירו בניך וידעו כי מאתך, ווען דו וועסט אנערקענען גוט אז אלץ פון דעם אייבערשטן, היא מנוחתם דעמאלט וועסטו לעבן במנוחה, דעמאלט וועט זיין מנוחה ושמחה אור ליהודים, ווען דו וועסט פארשטיין למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, למען ידעו זאלסט וויסן, ס'איז א מדריגה אין אמונה צו וויסן, איך געפין זיך בצילא דמהימנותא, וויסן דעמאלט איז דער מענטש רואיג במנוחה ושמחה,

דארטן שטייט פיר מאל מונח, ביי אסתר המלכה שטייט פיר מאל, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, פיר מאל מונח, זאגט דער ווילנא גאון אזוי. נערה ונערה, אלע נערות האבן געוואלט ווערן א מלכה, איז קדמא ואזלא, זענען אלע געלאפן, געלאפן, זענען געלאפן, געוואלט ווערן א מלכה, געלאפן, אלע ווען ער האט אהיימגעשיקט זענען נישט געווארן קיין מלכה. די איינציגסטע איז געווען אסתר, וואס איז געווען מונח, מונח, מונח, רואיג, וואס איז באשערט פון הימל עטס ווערן, און וואס איז נישט באשערט עטס וועט נישט ווערן, רואיג, רואיג, נאר זי איז געווארן מלכה, פיר מאל מונח, מנוחה ושמחה אור ליהודים זאגט מען שבת קודש, מיט רואיגקייט, און אפילו ווען א מענטש דארף זיך יאגן, אויך מיט א רואיגקייט, ידוע די אמרי אמת, געווען א גרויסער זריז, און א גרויסער מתמיד, מען האט אמאל געהאלטן פאר א נסיעה, און די גבאי האט דאך געוואוסט אז דער רבי איילט ס'גאנגען דאך שנעל שנעל די גבאי האט זיך אנגעהויבן צו יאגן און פון יאגעניש פארן נסיעה איז אראפגעפאלן פון אים חפצים עס האבן אראפגעפאלן זאכן די אמרי אמת האט אים געפרעגט וואס יאגסטו דיך פארוואס יאגסטו דיך למה אתה ממהר וואס ביסטו ממהר וואס יאג האט ער אים געזאגט ווייל דער רבי יאגט זיך האט אים די אמרי אמת געזאגט יאך יאג זיך נישט איך מאך זאכן שנעל איך יאג זיך נישט איך מאך זאכן שנעל דער קאפ מיין איז מונח מונח מונח מונח